טייערע ברידערס, ערב שבת נוח. אונז האבן גערעדט לעצטע וואך פון די פחד, די דין, די קושי פון די התחלה, פון די גבורות, די, מען קען עס רופן די פאוער, יא, די אווערוועלמינג פאוער, כ'ווייס נישט ווי ס'זאגט אויף אידיש, פון די אנהייב, פון די מחשבה, פון די איידיע פון אנהייבן אלעס, אנהייבן נייע זאכן באופן כללי. אונז האבן גערעדט אז ס'האט חלקים וואס איז סתם, ס'איז זייער אווערפאוערינג, ס'איז שטארק, ס'איז דא אין דעם א תעצומות, און אויכעט אז ס'קען ממש, ס'קען טאקע ווערן א חורבן פון דעם, דארף מען רעדן אביסל וועגן היינט. און די צווייטע פרשה פון די סדר התורה, סדר פרשת השבוע, עס גייט באמת זייער שנעל, די ערשטע פאר פרשות ספעשעלי, מ'דארף ספענדן אפאר חדשים אדער אפאר יאר אויף יעדע איינע פון זיי. אבער די צווייטע פרשה רעדט גלייך האלט פאלן אונז אריין אין די מעשה פון די דור המבול און שוין די זוהר מאכט קלאר די זוהר איז דא אין פרשת נח און די זוהר אין פרשת תצוה און מסתמא נאך פלעצער און מען קען עס באמת זעהן אויכעט פון די תפילות פון ראש השנה פון די פיוטים פון ראש השנה. די מבול אויב מען זוכט א משל עס איז באמת א שאלה אויף אויפן פרשה אליינס יא מ'האט באשאפן א וועלט און שוין די ערשטע מעשה די ערשטע גרויסע מעשה וואס עס שטייט נאך די פרשה פון אדם הראשון אזוי ווייטער איז די חורבן פון די וועלט און עס ווערט ממש הגם אזוי ווי איך זאג מען קען וואלט געוואלט קען צעטיילן פרשת בראשית פון נאך אסאך שטיקלעך אבער עס איז זייער קלאר אין די פשט התורה דאס איז די לעומת זה פון בריאת עולם, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז עס איז גוט און עס וויל זיין זאל עס זאל זיין א וועלט, ויהי אור יהי אור און אזוי ווייטער, אזוי ביי די מבול וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה, וינחם הוי"ה כי עשה את האדם בארץ, יא איך מיש אביסל צוויי פסוקים אבער די זעלבע ממש די זעלבע זאך ער האט געזען די וועלט און עס איז נישט גוט, אזוי ווי רש"י זאגט איך בין מסכים מיט די מלאכים וואס זאגט אז עס איז נישט גוט, דאס הייסט די צד הדין, אנדערע ווערטער די צד הדין וואס איז דא אין אז כל התחלות קשות, די גבורות די. גרויסע התגברות די גרויסע אווערוועלמינג פאוער פון מאכן א וועלט, ס'האט טאקע און די מבול איז די נקודה די מ'קען עס רופן אזויווי א משל פאר די נקודה צו ס'איז געשען ממש אין די סענס אבער די קאנצעפט דערפון איז אז די וועלט וואס איז געווארן געמאכט מתוך די התגברות מתוך די תעצומות עוז פון פון בריאת העולם איז עס טאקע צופלאצט האט עס געפלאצט באמת. און ס'האט באמת געפלאצט, און שפעטער האט מען געטראפן א וועג וואס די, מ'דארף טראכטן פון צוויי וועגן וואס מ'האט געטראפן ארויס פון דעם, אבער דאס איז דאס איז די דמיון פון די פון די מבול און מ'קען עס זען, מ'קען עס זען, מ'קען עס לערנען אזוי ווי בדרך עבודה, די גרויסע התחלה, ס'איז אלעמאל זייער גוט, זכרתי לך חסד נעורייך, מענטש הייבט זיך אן, ער נעמט זיך צו עפעס, און און ער לערנט זיך, און ער האט זיך אנגעלערנט, מען דארף לעצטע וואך געוויסע עצות און וועגן וויאזוי צו סובל זיין די דינים, די גבורות וואס זענען דא אין דעם. אבער על פי רוב, און דאס איז די כלל פון כל התורה כולה, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, ס'איז נישטא אזא זאך צו אנקומען צו פרשת לך לך, וואס דעמאלטס איז שוין אזוי ווי יהי אור, ס'איז שוין אברהם אבינו, עס הייבט זיך אן א געוויסע תיקון, אדער אפשר שוין נח אביסל, אבער מ'קען נישט זאגן קיין וועג אנצוקומען דארט אן מאכן די טעות, דאס הייסט אין די קאנצעפט איז אזוי, יא, אין די קאנצעפט איז אזוי אז. און לאמיר זיין קלאר, יא, אלעמאל זאג איך יעדע זאך האט א, האט א קאנצעפט, און די מושג, מ'קען עס רופן אזוי ווי די בחינה שבו אין עולם האצילות, אין עולם המחשבה, און אפשר אין די ג"ר פון די עולם האצילות, און עס האט די פועל ממש ווי עס דרוקט זיך אויס, ווי עס קומט אויס, יא. און אונז זאגן, כ'האב געטראכט וועגן לעצטע, אפשר מרמז געווען לעצטע וואך, און כ'זאג עס אביסל קלארער, דאס אז ס'מוז זיין א חורבן, דאס אז ס'דא תוהו קודם לתיקון, דאס אז ס'דא. א מבול פאר מען מאכט אברהם אבינו פאר מען מאכט פאר מען ווערט נח ס'האט באמת צוויי לעוועלס אזוי ווי אלעס אין די וועלט האט די לעוועל פון מחשבה און די לעוועל פון מעשה די לעוועל פון ארויסקומען בפועל ממש איך קען זאגן א גאנצע דרשה און זאגן אז אן זינדיגן אן מאכן טעותים אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל וואס די גמרא זאגט ממש וועגן דעם שטייט א פסוק והמכשלה הזאת וואס דער מכשלה א נייע נאמען פאר תורה וויאזוי רופט מען די תורה זייער זייער זייער שארף יא נאמען פון תורה תורה איז חיי עולם, תורה איז עץ החיים, תורה איז אלע מיני גוטע זאכן. אבער וואס נאך איז תורה? וואס איז איין ווארט א מ'זוכט? מען דארף די פסוק אין ישעיה, מ'האט געזוכט איינער וואס קען לערנען, איינער וואס ער זאגט מען גייט נישט טרעפן, אבער מען דארף זוכן איינער, מען זוכט איינער וואס ער איז דער, אזוי ווי מען זאגט, שמלה לכה קצין תהיה לנו, זיין אונזער פירער, זיין אונזער רבי. וויאזוי ריפ וואס וואס זאגט מען פאר אים והמכשלה הזאת תחת ידך דו האסט די מכשלה די מכשלה זאך וואס האסט דו דאס איז באמת א זאך אזוי ווי ישעיה זאגט מען איז שווער צו טרעפן אזא מענטש אסאך מענטשן האבן תורה פון אסאך בחינות אבער צו עקספיריענסן די תורה צו קונה זיין די תורה בנפשו דעמאלט הייסט די תורה א מכשלה מכשלה הייסט פארוואס הייסט תורה מכשלה ווייל דאס איז די זאך וואס איז מכשיל בני אדם לפי שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה יא מ'קען זעהן אז די מכשלה איז די זעלבע אותיות פון שכל משכילים משכילים זענען מכשילים ווי דיין ווייסט צו משכילים און אזוי ווייטער משכילים יזהירו כזוהר הרקיע משכילים זענען די וואס האבן געמאכט איבערגעדרייט די שכל פון לנכשל פון צו להשכיל יא דאס איז די זעלבע שורש די רמז פון די אותיות וואס מ'קען זעהן על כל פנים דאס איז דאס איז די גדר פון די תורה יעצט איך זאג אזא דרשה און איך האף אז יעדער איינער וואס הערט דאס ווייסט שוין דאס נישט דא נישט דא קיין אנדערע תורה יעצט אויב אויב ווייסט שוין דאס קען מען פרעגן א שאלה און ס'איז א שאלה א לעגיטימע שאלה מיינט עס אז יעדער איינער דארף זיין א בעל תשובה מיינט עס אז מען דארף אויב מען האט נישט געזינדיגט בפועל ממש און געמאכט אלע מיני חרבנות וואס איז דא אויב ס'איז נישט געווען אין אנדערע ווערטער מיינט דאס אז די וועלט אן א מבול וואלט נישט געקענט וואלט נישט געקענט זיין דא בחירה לכאורה דא בחירה יא מען קען דאך פרעגן אזא אזוי נוסח פון די קשיא איך גיי נישט יעצט אריין אין די עס איז אפשר נישט מדויק עס וואלט דאך געקענט זיין נישט א מבול און נישט נאר עס וואלט געקענט זיין עס איז דא מענטשן מען זעהט דאך אז עס איז דא מענטשן וואס זענען זוכה צו א געוויסע השגה אין תורה עס זעהט נישט אויס אז זיי האבן אזויפיל געזינדיגט אפשר טאקע פעלט זיי עפעס קען זיין נישט אזוי געפרעגט. אבער אין א געוויסע זין איז זיכער אויף אויס עס פאסט דאך נישט צו זאגן רבותי אז מען גייט האבן מער תורה דורך זינדיגן מער. אויף לאווע מאכט עס סענס דאס צו זאגן. אבער אויף אויס וועט מען זאגן רבותי אונז ווילן זיך פארנעמען די יאר מער נכשל צו ווערן. אנדערע ווערטער אנצוהייבן גרויסע פראדזשעקטס. גרויסע פראדזשעקטס הייסן מכשלה, גרויסע השכלות, השכלות קשות. ס'מיינט אז מען גייט מער נכשל ווערן און אם ירצה השם די יאר וועט מען מער נכשל ווערן און אויספירן. מ'וויל דאך נישט לכתחילה דאס. און ס'איז אמת'דיג. כ'רעד נישט אין די טעאלאגיע פון בחירה און אזוי ווייטער, ס'איז אמת אז ס'איז ממש נישט מוכרח, סאו, וויל איך דא מאכן א חילוק, זייער א וויכטיגער חילוק, פון מחשבה און מעשה. און דער חילוק איז דער חילוק וואס די זוהר רעדט דא וועגן פון בינה און מלכות, ס'הייסט, ס'איז דא א לעוועל פון מחשבה, ס'איז דא א לעוועל פון מעשה, לאמיר זאגן זייער זייער זייער קלאר וועגן דעם. במחשבה, וואס הייסט אין די געדאנק פון די זאך, אין די קאנצעפט פון די זאך, אין די מושג פון די זאך, די מושג פון וויסן עניטינג, איז צו קודם נישט וויסן. נישט דא קיין אנדערע מושג פון וויסן. אדער דער דער מושג פון זיין באקומען א מדריגה וואס הייסט א צדיק, וואס הייסט וירא אלקים את האור כי טוב, יא, פון זיין א טוב, פון זיין א גוטער מענטש, פון זיין א, האבן עפעס א געוויסע שלימות, עפעס א געוויסע קיום, עפעס א געוויסע טוב, דער מושג פון דעם איז אז קודם איז געווען חושך און ס'איז געווארן אור. דאס איז דער מושג דערפון. און מען קען עס זען, די פשוט'סטע זאך וואס איך זאג אין מחשבה, אז איינער לערנט די תירוץ פאר די קשיא, פארשטייט ער נישט די תירוץ, ס'איז נישט פשט אז דא, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געזאגט אזא דזשאוק, מען קען לערנען מורה נבוכים נאר די תריצים אן די קשיות, ס'איז נישט דא אזא וועג פון לערנען מורה נבוכים, דאס איז נישט מורה נבוכים, דאס איז אפשר אן אנדערע ספר, דעמאלטס רעדט זיך איין, מענטשן דמיונ'ען, יא, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי דמיונ'ען אז זיי קענען, מען קען לערנען אן קשיות און תירוצים, אן שקלא וטריא, ס'איז דא געווען אזא הווא אמינא, דא ספרים שטייט אזעלכע זאכן אין נגלה אין מצד השכל האנושי איז דא שקלא וטריא אלעמאל דא אפשר אזוי אפשר אזוי ביז מ'קומט אן צו די מסקנא אבער אין נסתר אין מחשבה אין רוח הקודש אין נבואה נישט דא קיין שקלא וטריא דאס איז פאלס אפילו אין נבואה איז עס נישט ריכטיג עס שטייט בפירוש אין די מדרשים נביאים דארפן אויך האבן מאכן אויך מיסטעיקס אין די אנהייב אפילו משה רבנו שטייט אז ער איז געווען א טירון לנבואה ס'הייסט טירון הייסט אז מ'זאגט טירונות יא ער איז געווען א מתחיל בנבואה באט דאס ער האט נאך געמאכט טעותים האט נישט געהאט ריכטיג זיין נבואה ביז שפעטער האט ער אזוי האט ער אנגעקומען נישטא אזא זאך. עטליסט פאר א מענטש, גאט פאר די וועלט איז געווען שלימות אן טוב און רע, אבער גאט אפילו גאט נאך די וועלט, און גאט וואס אונז קענען אויף די וועלט איז אויכעט נישט אזוי. איז כל שכן אז עני מענטש, נישטא אזא זאך אז איינער זאל זאגן, ווילסטו זיך אריינלאזן אין חקירות, ווילסטו זיך אריינלאזן אין שאלות, ווילסט זיך אריינלאזן אין די עבודה פון כל השכלות קשות, ס'איז דאך לאמיר שוין זאגן, זאג מיך גלייך די תירוץ, זאג מיך די מסקנא, אזוי ווי איינער זאל זאגן, זאג מיך די זעלבע זאך אין הלכה, אזוי ווי איינער זאל זאגן, זאג מיך די מסקנא וואס איך דארף טון, לאמיר לערנען נאר רמב"ם, שולחן ערוך, וואס איך זאל טון, וואס דארף איך וויסן די מחלוקת און די הווא אמינא'ס און די מסקנות, תירוץ איז, אז נישט, יא אמת, צו וויסן וואס צו טון קענסטו אפשר, אבער אויב דו ווילסט פארשטיין די הלכה, אויב דו ווילסט זיין א ב א איינער וואס איז הגיע להוראה, יא איינער וואס איז נעם מיר רעדט ישעיה הנביא, איינער וואס האט המכשלה הזאת תחת ידך, מוזטו לערנען בעיון, מוזטו לערנען מיט קשיות און תירוצים, דאס איז נישט נאר א בדיעבד'יגע זאך, נעבעך אונז האבן קשיות, ס'וואלט געווען בעסער מען פארשטייט אן קשיות, דאס איז די סדר פון השגה, די סדר פון השגה איז אז איך ווייס נישט, און צוביסלעך ווייס איך, דאס איז די סדר פון בריאת העולם, קודם איז נישט געווען קיין וועלט, ברישא חשוכא והדר נהורא, ס'איז נישטא קיין אנדערע סדר אויף די וועלט, און אויב איינער וויל אדורך גיין איז דאס איז שוין אליינס א טעות, שוין אליינס א חטא, און ס'קען אמאל זיין אז די חטא פון די גרויסע צדיקים איז זיי מאכן די טעות, עס איז אויך א חטא, און די חטא איז אויך גענוג א חטא אז זיך זוכה זיין צו די מדריגה פון המכשלה הזאת תחת ידך אז דורכן מאכן די טעות פון זיין א צדיק גמור אזוי ווי מ'האט געזאגט אויף איוב איז אליינס געווען א שטיקל סוד אז עס אליינס געווען א זאך וואס גרייט אים צו אז טאקע געמאכט די טעות און לערנט שפעטער כאפט אז עס איז א טעות מ'דארף זיין בעסער אקעי אבער על כל פנים
דאס מצד השכל אין די לעוועל פון שכל. איז נישט דא קיין וועג ארויס פון האבן תוהו ובוהו וחושך פאר די אור, נישט דא אזא זאך, דאס איז די הגדרה פון שכל, די הגדרה פון די קאנצעפט, מילא דו פרעגסט מיך די מושג, די מושג פון זיין אברהם אבינו מיינט צו זיין, איז די מושג פון זיין נח נח, זיין זייער קלאר יא, מ'דארף יעצט, איך וויל מאכן זייער קלאר די חילוק, מה שאין כן אין די מעשה, ס'מוז נישט זיין, אין די וועלט איז אזוי, איי נישט פרעגן, און ס'איז א קשיא וואס מ'דארף זייער שטארק מחלק זיין ווייל כ'האלט אז ס'איז וויכטיג די חילוק.

און און און ווען שם ווען ווען קיינער האט נישט געצווינגען חם צו צו מאכן די חטא וואט עווער ס'איז געווען וואס ער האט געטוהן קיינער האט אים נישט געצווינגען ער האט געקענט זיך צושטעלן צו שם און יפת און צודעקן די טאטע און נישט קוקן נישט טוהן וואס ער האט געטוהן ווערט אים איז איז דו זאגסט מיך א גאנצע תורה אז ס'מוז דאך זיין על פי קבלה ס'זאל זיין א שם ס'זאל זיין א חם ס'זאל זיין א יפת ס'איז נישט אמת ס'דאך דא דאס די וועלט איז דאך עולם הבחירה די עולם האפשרות ס'קען זיין אזוי ס'קען זיין אנדערש איז איז און אסאך מאל ווערן אסאך מקובלים אסאך מענטשן וואס לערנען קבלה ווערן זייער קאנפיוזד וועגן דעם מ'מיינט איך קען זאגן די זעלבע זאך וועגן א איד און א גוי אדער א כהן לוי ישראל אדער א רבי'ש אייניקל איך ווייס נישט עניטינג וואס ער זאגט אז ס'דא אין די וועלט אזא זאך וואס הייסט גוי ס'דא אויף די וועלט אזא זאך וואס הייסט איד און ס'מוז זיין אידן און גוים און די סוד פון זיין א איד איז צו זיין ספירת התפארת און די סוד פון זיין עשו איז צו זיין צופיל גבורה און די סוד פון זיין ישמעאל צו זיין צופיל חסד און דעמאלטס וואס מ'רופט היינט א זייער א עסענשליסט הבנה פון וואס ס'מיינט צו זיין א איד וואס ס'מיינט צו זיין א עשו און וואס ס'מיינט צו זיין א ישמעאל און כאילו מער איז נישט דא קיין בחירה. כאילו עס מוז זיין, און און כאילו אפילו די גוי איז נישט שולדיג, ווייל ס'דאך דא אזא בחינה וואס הייסט גוי אין עולם האצילות, און עס מוז דאך זיין אויף די וועלט אויך אזא בחינה פון גוי. און נישט נאר דעם, מען מאכט א טעות, אמאל וואס עס קומט א גוי, און קומט זיין א גוי וואס ער איז נישט קיין גוי. מצד מקרה, מצד די וועלט איז ער אפשר א גוי, געבוירן מצד א גוי'שע מאמע, ער פירט זיך גוט, ער פירט זיך ריכטיג. זאגסטו ניין, באמת בעצם איז ער שלעכט, ער איז נישט. פארוואס זאל מען זאגן זאכן וואס זענען קעגן די מציאות? אויב מען טרעפט אמאל, איך זאג נישט אז אלע און אזוי ווייטער, אויב מען טרעפט א חסידי אומות העולם, איז ער א גוטער גוי, זעט אויס פשט, על פי פשט, איז ער א גוטער גוי, איז ער א גוט, גיין אין גן עדן, קומט א מקובל און די אנדערע זאגן ניין, ס'איז דאך דא א מושג גוי, און גוי איז נישט סתם א זאך, ס'איז א עצם, ס'איז א עסענס, ס'איז דא אזא מושג, ס'איז דא אזא מהות פון גוי, און אפילו אז ער טוט אלעס גוט איז נאך אלץ א מהות פון גוי. דאס איז פלעין א טעות, ווייל דאס איז קאנפיוזד, לפי דעתי. דאס איז צו קאנפיוזן, און איך וויל ווייזן אן עבודה, ס'איז וויכטיג, דאס איז נישט נאר אידעאלאגיע וואס איך רעד דא. ס'איז וויכ, דאס איז צו קאנפיוזן די לעוועל פון מחשבה, די לעוועל פון קאנסעפט, מיט לעוועל פון מעשה, וואס איז די וועלט. די וועלט איז זייער א פאזי וועלט, די וועלט איז א טשעינדזשינג וועלט. די וועלט איז א וועלט וואס איז דא בחירה, די וועלט איז א וועלט וואס איז דא פול מיט טשעינדזשעס. אין אנדערע ווערטער, יא, דאס איז אמת. אויב דו ווילסט מסביר זיין די מחשבה, די געדאנק, אין די געדאנק איז דא אזא זאך אידן, ס'איז דא אזא זאך גויים, און וואס דער געדאנק האט זייער ווייניג צו טון מיט די פעק עקטשועל אידן און די עקטשועל גוים. אזוי ווי עס איז דא אזא זאך וואס הייסט נח, עס איז דא אזא זאך וואס הייסט אברהם, עס איז דא אזא זאך וואס הייסט אדם הראשון, און אזוי ווייטער. די אלע געדאנקען, עס האט נישט געקענט זיין אנדערש. דאס איז דאס איז די גאנצע זאך פון מחשבה. מחשבה איז די עולם ההכרח, יא? און זיין זייער קלאר, די עולם וואס איז אין בו בחירה. דאס הייסט, מ'קען, אזוי ווי מ'זאגט, יעדער איינער פארשטייט, כ'קען נישט טשוזן צו מאכן איינס און איינס פיר, יא?

עס איז נישט דער מושג איז אזוי דער מושג עקזיסטירט נאר נאך ס'איז דא דער מושג יא עפעס כאילו נעם אוועק דער מושג פון בראשית איז נישט דא דער מושג פון נח נעם אוועק דער מושג פון נח איז נישט דא דער מושג פון אברהם און דער גאנצער סדר און דאס איז דער וועג וואס די מקובלים לערנען די תורה באמת איז אז ס'איז אז מ'רעדן מיר נישט אויף אברהם אבינו וואס איז געווען בעולם הזה מיר רעדן וועגן דעם נאר וועגן די אידיאל די אידיאל פון אברהם דאס איז א אידיאל וואס אברהם איז חסד נאכדעם קומט יצחק און ווערט געהייסן און דאס מיינט נישט איך וויל זאגן זייער קלאר דאס מיינט נישט אז ווען אברהם אבינו וואלט געוואלט וואלט ער וואלט ער נישט געקענט זיין מידת הגבורה למשל ער וואלט געקענט אה נאר דעמאלטס וואלט וואלט דער רמז געווען אנדערש וואלט דער אבער דער עולם האצילות קען נישט זיין אנדערש דער מושג וואס אונז רופן אברהם עס קען זיין דעמאלטס וואלט מען גערופן יענעם אברהם וואלט געקענט זיין אסאך אנדערע וועגן אבער דער מושג אברהם מוז זיין פאר יצחק דער מושג נח מוז זיין פאר אברהם דער מושג אדם מוז זיין פאר נח און אזוי ווייטער אבער און דאס זאג איך זייער קלאר אבער ווען מען קומט צו וויאזוי עס דריקט זיך אויס אין די עולם המעשה וויאזוי עס דריקט זיך אויס אמאל די חילוק קען מען זען אויך בפועל ממש א מענטש כדי ער זאל פארשטיין עפעס דאס איז וועגן דעם זאגן מיר זיי אלעמאל אז די עולם הבינה איז די עולם פון די מדבר די די אין עולם המחשבה איז א זייער א דעינדזשערעס עולם ווייל ס'איז נישטא קיין וועג צו לערנען מחשבה און באמת איז נישטא קיין וועג צו טראכטן אן צו זיין אויך א כופר, אן צו פרעגן שאלות אדער אזוי זאגט אסאך מאל, מ'דארף קענען פרעגן שאלות וואס ווען א צווייטער פרעגט עס וואלט ער געווען אפיקורס, ווען מ'פרעגט עס אינדרויסן ווען מ'פרעגט עס אין עולם המעשה, אין עולם המחשבה זענען נישט דאס זענען פשוט שאלות להבנת התורה, זיך מייזען און זיי מיך מסביר, נישט פריטענדן אז מ'פארשטייט און זאגן מ'גלייבט נאך נישט קיין זאך, און אויב מה שאין כן אין עולם המעשה טאר מען נישט זיין קיין אפיקורס, יא אין אנדערע אין אנדערע ווערטער עס קען זיין מ'דארף כדי צו אנקומען, אבער עס איז נישט הכרחי. ווייל די גאנצע געדאנק פון די עולם המעשה אז דאס איז נישט קיין עולם הכרחי דאס איז א עולם וואס ס'איז דא בחירה אין דעם אדער מ'קען עס רופן בעסער ס'איז דא פאסיביליטיס אין דעם אין אנדערע ווערטער ס'מוז נישט זיין ס'האט נישט געמוזט זיין א מבול אויף די וועלט אויף די עולם אז ס'האט נישט געמוזט זיין א מבול ס'האט געמוזט זיין אז דער וואס די סדר פון בריאת העולם די סדר פון הוויית העולם פון תולדות פון זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור ס'איז דא אין דעם א הבנה יא ס'איז דא אין דעם א סקעדזשול ס'איז דא אין דעם א סדר א משמעות פארוואס די שנות דור ודור גייען אזוי, דאס האט געמוזט זיין אויף דעם סדר, אין אנדערע ווערטער דער ערשטער מענטש לאמיר אפילו זאגן נח, וואלט געדארפט פארשטיין די ענין פון דעם מבול, אבער קען זיין ער וואלט געדארפט קענען טרעפן א וועג בעולם הלכה למעשה צו מאכן עס זאל נישט זיין א מבול, און פארקערט און אזוי און זיי אקיוזן אסאך מאל נח, זיי באשולדיגן נח פארוואס האט ער נישט געטראפן די וועג. אבער עס איז אויך א שוואכע אקוזעישאן ווייל מען רעדט פון די מושג, די מושג מוז זיין קודם איינער וואס פארשטייט נישט, שפעטער האט מען געכאפט אז ס'איז געווען א טעות, אבער די ממשות'דיגע נח, אויב ס, ווי קענען זיי רעדן אפילו בתור משל, ווען אין וועלכע סטעפ א מענטש געפינט זיך אין אזא סארט פלאץ, איז אלעמאל נישט מוכרח אז יעצט גייט געשען די נעקסטע סטעפ פון די מעשה, די נעקסטע סטעפ אין מחשבה גייט געשען. אבער ווי אזוי ס'דרוקט זיך אויס אין די עולם המעשה, צי ס'געשעט אין די עולם המעשה, איז נישט מוכרח, אנדערע ווערטער יעדע איין אנדערע וועג פון דאס זאגן איז, יעדע איינער מוז זינדיגן מיט מחשבה, אנדערע ווערטער מוז האבן טעותים, מוז נישט פארשטיין די לערנען פאר מ'פארשטייט, נישטא קיין אנדערע וועג. אבער במעשה, ס'נישט נישט מוכרח, אסאך מאל דרוקט זיך אזוי אויס אויף די סדר, ווייל די נטי', די נארמאלע, איז דא א געוויסע נטי', איז דא א געוויסע בייעס, פאר די עולם המעשה צו מער ווייניגער פאלאוען די רולס פון די עולם המחשבה. אבער מצד שני איז דא אויך א בייעס אין די עולם המעשה, איז דא אויך א נטי' אין די עולם המעשה אז ער מוז נישט פאלגן די מחשבה, פארקערט, זיין גאנצע זאך איז אז ער קען עס קען מען קען היינט זיין יצחק פאר אברהם איי וואס וועט זיין מחשבה וועט מס מסדר זיין די בינה האט זיין סדר אין די עולם המעשה וועט זיין פארקערט דא איז דא אסאך דרושים וואס מען קען קען זעהן אז סגייט אזוי די סדר פון הלכה למעשה מוז נישט זיין א מענטש שאקלט לולב מוז מאכן קודם רעכטע זייט נאכדעם לינקע זייט דאס איז ווער ס'איז א מקובל און וויל ס'זאל שטימען די בינה מיט די דעת און אזוי ווייטער מיט די מיט די ו"ק אבער אויב איינער איז א הלכה איד און ער זאגט איך האב א אנדערע איך האב א סיבה פארוואס צו מאכן די סדר אנדערש געשעט נישט גארנישט איז אויך יוצא די נענועים און ס'איז אויך די קען געשעהן די גאנצע שפע פון די נענועים וואס דארף געשעהן פארוואס ווייל עולם המעשה איז נישט דער עולם המחשבה איז נישט קיין עולם מוכרח ס'איז עולם אפשרי ס'איז עולם רצוני עולם אויב ווילסטו גיין מיט דעם סדר און האסט א ריזן צו גיין מיט דעם סדר זאלסטו גיין מיט דעם סדר אבער וויבאלד אין די סדר איז דא רע איז דא באמת איז דא באמת שוועריקייטן אין די סדר וואס זאגט מען מ'מוז נכשל ווערן קען מען טרעפן א וועג נישט נאר מ'קען מ'מעג ס'איז אפשר ס'איז מעגליך צו טרעפן א וועג וואס גייט נישט זיין אזוי ממילא ס'מוז נישט זיין אז נח האט געדארפט זיין נח ס'איז נישט נגזר אזוי ווי דער רמב"ם זאגט נישט נגזר אויף א מענטש צו זיין וואס ער איז ממילא דאס איז זייער וויכטיג אלע פרשיות וואס זיי לערנען דער דור המבול האט נישט געמוזט זיין דער דור המבול און דור הפלגה האט נישט געמוזט זיין דער נח האט נישט געמוזט זיין דער צדיק דאס אבער נאך דעם וואס ס'איז געווען פארשטיין אונז אז דאס דריקט ארויס די סדר האמיתי די סדר פון עולם המחשבה אבער פאר דעם

איז א געוויסע באהאלטן, כ'וועל רעדן וועגן די באהאלטן א מינוט, אבער נח איז אריינגעגאנגען אין א תיבה, דאס איז געווען זיין גרויסע טריק, מ'דארף פארשטיין, דאס דאס איז אויך א יסוד, און נישט סתם פונקט, מען האט געטראפן, מ'דארף טרעפן א א שיף, און זוהר פרעגט, און אנדערע פרעגט עס מרומז, און און ר' משה די ליאון און אנדערע ספרים פרעגן עס מפורש. אפשר איך זעה ר' משה ליאון אויף פרשת נח פרעגט דאס ס'קען זיין ס'שטייט אין זוהר אויך אבער איך ווייס נישט וואו ממש מפורש וואס ממש א גוטע קשיא מ'דארף עס גלייך פרעגן יא מ'דארף גלייך פרעגן די קשיא וואס פעלט דאס ווען נח זאל גיין אין א תיבה איך קען טרעפן דער אייבערשטער האט נישט געקענט לאנגען אויף א הויכע בארג אקעי אין די הימל דער אייבערשטער איז דאך כל יכול מי יבצע מי יאמר אליו מה תעשה ער קען מאכן אז ביי אים אין שטוב זאל נישט זיין קיין מבול, וואס איז די תיבה עצה? ס'זעט אויס זייער מאדנע, חוץ פון דעם וואס מען קען פרעגן אז פון די רמב"ן פרעגט, ס'זעט נישט נישט קלאר אז ס'איז אזא גוטע עצה בכלל, אויב ס'איז טאקע אזא גרויסע מייבל איז על פי רוב די שיף ווערט צובראכן, מ'זעט אפילו אין פסוק, פשוט פשט ויסגור השם בעדו, ס'איז געווען א ספעציעלע השגחה, א ספעציעלע נס כאילו אז אז די אז די תיבה האט בכלל געראטעוועט נח, איז וואס מאכט מען משוגע נח? איז דא וואס זאגן תירוצים אז דאס איז נאר געווען כדי מוכיח צו זיין דורו און אזוי ווייטער, אבער טיפער, אזוי ווי די זוהר איז מסביר. איז די פשט אז דאס איז לערנט אונז אבער די נח די פאקטישע נח קען קענסט אפילו זאגן אז ס'איז אלץ א משל אבער די פאקטישע נח איז געווען אזוי כדי צו ווייזן די כדי למדני די ענין אבער די פאקטישע נח האט געקענט זיך ניצל ווערן הרבה דרכים למקום ס'איז נישט אז נאר א תיבה קען מציל זיין פון א תיבה פון א מבול ס'דא זייער אסאך זאכן אבער די אידיאלישע נח די נח וואס רעדט פון די איידיע וואס איז אונזער איידיע וואס אונז זאגן אז ס'איז דא א פראבלעם פון מאכן א וועלט, און די פראבלעם זעט אויס ווי די מבול, דאס איז די ציר פון די פראבלעם, זעט אויס ווי א מבול, און מען קען אפשר אין א מינוט מסביר זיין פארוואס די וואסער און אזוי ווייטער, מען זעט אז ס'איז א מבול, און וואס איז די עצה פון דעם? ס'דא פארשידענע עצות, ס'דא אפשר א אנדערע עצה פון משה רבינו, וואס איז אפשר א בעסערע עצה, אזוי ווי אונז לערנען אין די זוהר, אבער ס'דא א עצה פון נח, און ס'איז אויך א עצה, און ס'איז א וויכטיגע עצה. עס קען אויך טעארעטיש זיין צו זאגן זייער קלאר עס קען טעארעטיש זיין מ'זאל אריינלייגן די גאנצע וועלט אין די תיבת נח די תיבת נח וואס זאגט אז נאר די צדיק מ'קריטיקירט אמאל נח מ'זאגט פארוואס האט נח נישט מציל געווען זיין גאנצע דור יא דאס איז א גוטע קריטיק אבער עס איז נישט קיין קריטיק אויף די תיבה ווייל תיבה די מושג פון תיבה איז א געוויסע וועג פון אויס פון מאכן אנדערע ווערטער תיבה איז א וועג פון מאכן אז די פראבלעם וואס הייסט מבול זאל געשען אין די מחשבה און נישט אין מעשה אוודאי ביי נח'ס מחשבה איז געווען א מבול ס'זאל זיין זייער קלאר און נישט נאר דעם מ'קען אויב מ'וויל זאגן אויף דעם לענגוויטש די אלע מוחין וואס נח האט געדארפט האבן און אלע די מדריגות רוחניות וואס איז געווען איז ער איז ער מער נענש געווארן אזוי ווי דעם מבול מ'קען זען פון די פסוקים עס זעט אויס זיין זיין פסיכאלאגישע מצב זיין מצב הדעת איז געווען כאילו ער איז חדש געווארן דעם מבול ער איז ארויסגעקומען א נייער מענטש א נייער נח א נייער נח איז ארויסגעקומען פון דעם מבול נישט די זעלבע וואס איז אריינגעגאנגען אין די תיבה און נישט די זעלבע קינדער ווי בני נח היוצאים מן התיבה וואס שטייט אזוי איז מדייק דאס איז אן אנדערע סארט קינדער זענען ארויסגעקומען פון די תיבה כאילו כביכול ס'דא בני נח היוצאים מן נח תולדות נח ס'איז ארויסגעקומען יוצאי חלציו ס'דא בני נח היוצאים מן התיבה זענען ארויסגעקומען נייע מענטשן וואס איז די פשט זייער נשמה זייער דעת זייער מוחין זענען באקומען די עונש פון דור המבול און דאס אליינס איז א חלק פון די פון די נס פון די פון די עצה פון די היכי תמצא וואס נח האט געטראפן ווייל אויב א מענטש טרעפט זיך און מען טרעפט זיך כסדר אין דעם אין סיטואשענס וואס לויט לויט ווי אונז זענען מפרש ווי דאס אנהייבן א נייע זאך און ס'קריעיט א מבול דארף מען וויסן אז ס'דא א עצה פון נח ס'דא א אנדערע עצה פון משה רבינו און אויף דעם דארף א מענטש שוקל זיין צו ער קען מאכן די עצה צו ער קען מאכן יענע עצה און אזוי איך זאג לאו דווקא דאס וואס פאקטיש די עצה פון נח האט נאר געארבעט פאר אים און זיין משפחה מה שאין כן די עצה פון משה האט געארבעט פאר יעדער, דאס איז נאר א מקרה פון די עולם הזה, גראדע, עס קען זיין ס'איז דא א סיבה פארוואס די עצה איז בעסער און ס'האט געארבעט דעם, אבער ס'איז נישט מוכרח, עס קען זיין אז די עצה, די לימיט פון די תיבה, איז א לימיט כללי, אזוי ווי די, איך ווייס די חזון איש זאגט אז מען קען גיין אין ישיבה ס'איז א תיבת נח, עס קען, מען קען זאגן אז ס'ארבעט טאקע נאר פאר געוויסע מענטשן, דעמאלטס שטימט אזוי ווען זאגן, מה שאין כן ס'איז געווען א עצה פון משה וואלט עס געארבעט פאר יעדער, אבער מען קען אויכעט זאגן, לפי וואס זיין פלאן איז געווען, אז ס'קען ארבעטן פאר יעדער, איי די גאנצע גדר פון תיבה איז אז מען נעמט אריין איין משפחה אין די גאנצע עולם, ניין. דאס איז נאר וויאזוי די תיבה איז געווען ביי נח'ס צייטן, ביי אונזערע צייטן וועט זיין די תיבה פאר יעדער, נישט אפגעפרעגט. סאו דאס איז דאס איז די די לימיט וואס איך זאג באופן כללי אז ס'דא א פראבלעם פון התחלת העולם וואס הייסט מבול, און די פראבלעם איז במחשבה איז עס מוכרח, ס'איז נישטא קיין מחשבה אן דעם, במעשה איז עס נישט מוכרח, די עולם המעשה איז א עולם האפשרי, עולם וואס מ'קען תשובה טוהן, יא, מ'קען טוישן. און ווען אבער וואס מיינט נישט אז מען איז ניצל פון די סדר, די סדר המחשבה איז אמת, נאר וואס ס'איז דא וועגן, ס'איז דא פארשידענע עצות, מען קען עס רופן עצות, איך האף די ווארט עצה איז א גוטע ווארט, ס'איז דא געוויסע עצות, ס'איז דא היכי תמצא'ס, ס'איז דא פאטענטן ווי אזוי, הגם אז מען הייבט אן א נייע זאך און ס'דא אין דעם שוועריקייטן, זאל מען טון עפעס א מעשה'דיגע זאך וואס גייט מאכן אז אנשטאט מ'זאל דארפן דערטרונקען ווערן אין די מבול, זאל מען דארפן גיין אין א תיבה, למשל, דאס איז איין משל, יא מען קען למשל זאגן אזוי. אז אסאך אז די די די עולם המחשבה די אידיאלישע וועלט קען זיך אויסדרוקן אסאך וועגן אין גוטע און שלעכטע וועגן די עולם המחשבה מצד עצמו ווען מען זאגט עולם הבריאה מצד עצמו איז כולו רחמים כולו חסד ס'איז גוט א גוטע וועלט מוז זיך אזוי זיין איז פארוואס קומט אויס שלעכט ווייל די זעלבע איידיע קען זיך אויסדרוקן גוט און קען זיך אויסדרוקן שלעכט איך זאג איידיע אז מען דארף כדי עס דארף זיין הורס יא מען זאגט מקלקל על מנת לתקן דאס איז די גאנצע עולם הזה איז די ירידה לצורך עליה מקלקל על מנת לתקן די איידיע קען אויסזען ווי א מבול עס קען אבער אויך זיין אזוי ווי משה רבינו נעמט די אידן אין מדבר וואס דארטן איז אויך געווען כשלונות אבער מצד הטוב שבו מצד ברענגען די תורה ס'איז די זעלבע זאך אזוי ווי ס'שטייט אין די אין די מדרש וועגן בלעם יא שטייט השם למבול ישב ניין השם עוז לעמו יתן יא שטימט זייער גוט וואס מען זאגט השם יברך עמו בשלום וואס הייסט זיי קומען די אומות העולם זינגט די משה מען זעט אז די אייבערשטער מאכט א מבול עס קומט קולות וברקים יא דאס איז די פשוט'ע פשט עס קומט קולות וברקים ענן כבד על ההר אויסגעזען ווי עפענט זיך די הימל דאס איז דאך טייטש מבול אקעי נאך א שמועס עפענט זיך די הימל ס'ווערט בטל די שמים וארץ די מים עליונים די מים תחתונים ס'קומט דאס איז באמת א גוט ס'דארף דאס זיין עס דארף מען דאך קענען ברענגען די מים עליונים אויפן וועלט דארף דאך קענען דאס טון אקעי זאג נישט די דרשה יעצט על כל פנים עס איז דא א מבול איז די זעלבע איידיע זיי ווייסן נאך די סדר וויל מיר גיין אין חכמה די חכמים זענען זיי פארשטיין די חכמה די חכמה איז גלייך פאר יעדער צו מ'איז א איד צו מ'איז א גוי יעדער איינער פארשטייט אז ס'דא א סדר כדי צו ברענגען כדי צו גיין פון ס'דארף גיין פון אדם ביז ביז ביז לך לך ביז אברהם וואס משה רבינו האט געוואלט טון די זעלבע זאך יא געווען אין די אין מצרים און און און שפעט סיטואשן וויל ער וויל אנקומען צו לך לך דארף גיין קומט עס דאך אמאל דאס פארשטייט יעדער איינער אה

עס מוז זיך אנהייבן בבחינת מלחמה, יא, ווייל אונז ווילן דאך מאכן עפעס וואס עקזיסטירט נישט, יא, דאס הייסט, איך האב א פלאן, איך האב א מחשבה, און איך וויל ס'זאל זיין א מעשה, אבער די מעשה איז נאכנישט דא, דאס אז איך בין א מיין מחשבה איז אין א פייט מיט עולם המעשה, רוב מענטשן, זייער אסאך מענטשן זענען אין די פייט, דאס איז די פייט פון די מבול, די פייט פון די עליונים מיט די תחתונים, די פייט פון דור הפלגה, מצד שני, איך, איך וויל עס זאל עפעס זיין, איז נאכנישט דא, איך שלאג זיך מיט די גאנצע וועלט, אקעי, דאס איז א וועג, דאס איז השם עוז, איך דארף טאקע האבן אזא סארט קוראדזש, איך דארף האבן, עוז איז טייטש קוראדזש, יא, טייטש פאוער, עס טייטש אומץ, קארעדזש, גבורה, כ'דארף האבן אזא גבורה ווייל כ'דארף גיין טאקע מאכן א נייע וועלט, ס'הייסט בראשית במידת הדין נברא העולם, בראשית ברא אלהים, ס'גייט זיין א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען, און איך בין ענטי די גאנצע וועלט, איך בין כל העולם מעבר אחד ואני מעבר השני, יא, אבער דאס קען זיין בשלום, השם יברך את עמו בשלום, ס'קען זיין בשלום, און אפילו נח אליינס האט געהאט א געוויסע שלום, יא. נח אליינס האט געמאכט א תיבה אין די תיבה איז געווען שלום נישט געווען פאר די גאנצע וועלט אבער ער האט געהאט א וועג ס'קען קען זיין א מבול ביי נח איז אויך געווען א מבול נח איז געווען איינער פון די דור המבול זאגן מיר אונז נח איז נישט געווען א נישט פון די דור המבול ער געווען עפעס אזוי ווי מען זאגט אסאך מאל א צדיק אין פעלץ האט נישט גורס געווען די גאנצע וועלט נישט אמת נח איז געווען פארט פון די דור המבול נח איז דער ראש הדור פון די דור המבול ער איז געווען דער רבי פון די אנשי דור המבול ס'הייסט ער איז נישט געווען דור המבול ער איז א שטיק דור המבול אזוי ווי מען זאגט עס אזוי ווי דער זוהר זאגט הייסט מי נוח נוח'ס מבול ווער יעדער רעדט פון תיבת נוח נוח'ס מבול פרשת נוח איז די פרשה פון דעם מבל נוח איז נישט געווען עפעס א מענטש וואס האט זיך נישט גורס געווען אין דער וועלט נישט דא אזא זאך מען קען נישט נישט גורס זיין אין דער וועלט אבער וואס איז נוח געווען נוח איז געווען אזא מענטש האט אויסגעפיגערט אז ער קען לעבן זיין דעת זיין בינה זיין חכמה זיין זיין מח קען זיין אין די דור המבול אבער אין זיין גוף האט ער אריינגעלייגט אין א באקס אריינגעלייגט אין א תיבה און די תיבה אליינס, כ'וואלט געזאגט א מינוט, תיבה אליינס איז מרמז אויף די בינה, אדער אויף די, כ'וויל זאגן אויף די מלכות, אבער עס איז מרמז אויף דעם, צו ער גייט אריין אין דעם אינגאנצן, און נאך אזוי קען ער, קען ער האבן די גאנצע השפעה, די גאנצע כלי תורה, די גאנצע איידיע פון דעם מבול, אן שטארבן אין דעם מבול, און דאס איז געווען די זעלבע איידיע פון משה רבינו באמת, אין א געוויסע וועג, די זעלבע איידיע פון משה רבינו, נאר משה רבינו האט עס אויסגעפירט פאר יעדע איינער. משה רבינו האט אויסגעפירט אז ס'זאל זיין יברך את עמו בשלום, נישט נאר נכנס בשלום ויצא בשלום, נח נכנס לתיבה בשלום ויצא בשלום, נאר ס'זאל קענען זיין פאר יעדע איינער די זעלבע, די זעלבע סארט השראה, די זעלבע סארט עצה. און זאל זיין זייער קלאר, דאס איז די סיבה, זייער גוט צו זען, אסאך מאל וועט מען זאגן אז דא אין אזא וויכוח אין די אקעדעמישע און אזוי ווייטער, מען זעט געוויסע ספרים, חסידישע ספרים, קבלה ספרים, זיי זאגן משונה'דיגע איידיעס, משונה'דיגע רעיונות, משונה'דיגע. מהלכים דאס איז קעגן די פשט דאס איז די סוד איז נישט די זעלבע זאך ווי די פשט און ס'ווערט א מחלוקת דא אן אינטערעסאנטע מאדנע מחלוקת צווישן די פרומע אידן און די כ'ווייס די אקעדעמיקערס אזעלכע צו די ספר איז טאקע קעגן וואס די אנטינאמיעניזם אדער אנדערע זאכן צו די ספר איז קעגן קעגן די הלכה אדער נישט.

דאס איז שוין נישט מכרח דאס שוין דאס איז שוין בחירה בחירה איז דער טייטש מ'איז בוחר ווי אזוי דער אור ווי אזוי די מחשבה זאל זיך אויסדרוקן אין מעשה נאר וואס דאס איז נישט מכרח און אפשר ס'איז אפילו נישט גוט דאס איז טייטש רע דאס טייטש בוחר זיין ברע אויב מען דריקט אויס די געדאנק אין א געוויסע הרס אין א געוויסע חורבן עולם אין א געוויסע אזוי ווי בלעם וואס איז הורס גדרי עולם ער האט געהאט א גוטע איידיע און א גוטע ריזן מען דארף הורס זיין גדרי עולם די גדרי עולם זענען נישט זייער גוט יא, עס איז א פארקראקטע וועלט די וועלט, אקעי? מען דארף עס אביסל צוברעכן, ווען מ'איז. ס'איז פשוט, יא, דאס איז דער מבול, דאס איז, יא, בלעם איז געווען גערעכט, יא, און מיינען, מיר דארפן טרענסענדן אביסל די וועלט, אדער אסאך, יא. די סדר עולם, די, יא, אלעס פארט, ס'איז, ס'איז דא מוסדות, ס'איז דא רעבעס, ראש ישיבות, סקול באסעס, פרעזידענטס, קעניגן, אזוי ווייטער, דאס איז נישט נארמאל, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען דארף. סופארטן יא די וואס די סדר די סיסטעם די סטראקטשער אזוי ווי ס'פארט ס'נישט ס'נישט נארמאל מ'דארף זיין משוגע מ'דארף עס צוברעכן און אויך אין מחשבה איז זיכער ריכטיג יא א מענטש'ס מחשבה הייבט אן צו טראכטן אויף זייער זייער קליינקעפיג ער טראכט פון זיין פרעצל זיין קליין בעיבי מ'דארף דאס צוברעכן מ'דארף אנהייבן צו טראכטן פון גאט מ'דארף אנהייבן צו טראכטן פון מלאכים מ'דארף אנהייבן צו טראכטן פון די פון די שטערנס ס'נישטא קיין אנדערע וועג אה. און וועגן דעם בלעם און אלע סארט מענטשן וואס גייען מיט זיין וועג און זענען אין גאנצן גערעכט יא זיי זיי זענען גערעכט אין מחשבה זענען זיי גערעכט דאס זאגן זאגן אלע צד השוה זענען גערעכט אין מחשבה אין גאנצן גערעכט וואס גייט מען טון די וועלט איז דא איך ווייס וואס ווייסט דו וואס איך האלט ס'זאל גיין אוועק דאס איז בלעם דאס דער דור המבול'ס שיטה געווען איינע פון זייערע שיטות אנדערע שיטה איז בלעם זיי גייען גוט דאס א גוטע וועג איז דאס היינט מענטשן זייער ווייניג מענטשן וואס טון אפילו דאס ווייל ס'איז אויך גרויס קאראדזש יא זייער קלאר דאס מיינט אויך איז יא א שרעקעדיגע קאראדזש צו גיין קעגן וואס די גאנצע וועלט ווען מ'זאגט ווען איינער גייט קעגן וואס אפאר אידן אין וויליאמסבורג טראכטן און ער גייט מיט די גאנצע וועלט דאס איז נישט קיין גרויס קאראדזש יא אבער גיין קעגן צו טוהן עפעס וואס די גאנצע וועלט האלט אז ס'איז שלעכט און ס'איז ממש די ערגסטע זאך און דו גייסט עס טוהן אה דאס איז א ווערי סימפל וועג ס'איז א שארטקאט זיך ארויסצוברעכן פון די מחיצות פון ארויסברעכן די גבולים פון די עולם הזה. פון דעם בלעם'ס שיטה איז געווען לבוא אל שונאי און צו מאכן בנות מואב און די אלע זאכן געזאגט גייטס ארויס פון ענקע באקס מ'דארף ארויסגיין פון די באקס מ'קען נישט בלייבן אין די באקס מ'דארף ארויסגיין פון די באקס די גרינגסטע וועג וואס איז אמת די גרינגסטע וועג די שנעלסטע וועג און די גלייכסטע וועג ארויסצוגיין פון די באקס איז טון אן עבירה אבער נישט אן עבירה לפי עפעס א חומרא דאס איז נישט קיין עבירה בכלל אן עבירה וואס די גאנצע וועלט האלט אז עס איז אן עבירה טו די עבירה אה, יעצט ביסטו משוחרר, יעצט ביסטו פריי, יעצט האסטו קענסט טראכטן גראד. דאס שיטת בלעם און שיטת כל מיני אידן בכל א מענטשן און גוים בכל א דור האבן געהאט די שיטה. משה רבינו האט די זעלבע שיטה, ער איז מסכים, מען דארף ארויסגיין פון די באקס. די באקס איז גארנישט ווערט, די באקס איז פרעה, פרעה האט געמאכט די באקס, פרעה האט געהייסן בויען באקסעס. דאס איז נישט די שיטה. נאר וואס? השם יברך את עמו בשלום, יא. מען קען ארויסגיין פון די באקס, און אריינגיין אין א אנדערע באקס, יא, תיבת נח. ס'דא אזא סארט באקס. איך וועל אין א מינוט מסביר זיין דאס אבער ס'דא אזא סארט וועג פון ארויסגיין פון די באקס אן זיין א רשע איך גיי ארויסגיין פון די באקס און איך גיי מיין מחשבה גיי איך זיין אזוי ווייט משה רבינו אזויווי משה רבינו מיט בלעם זענען ביידע חברים אין איין וויכטיגע וועג וואס זענען ביידע אזוי ווייט פון די נארמאלע מענטשן נארמאלע מענטשן מיינט די וואס שטייען אויף יעדן טאג און זיי שיקן די קינדער אין חדר און אויפן באס און זיי גייען אין בית מדרש און אזוי ווייטער און גיין די ארבעט דאס איז די נארמאלע מענטשן איז זענען ביידע אזוי האלטן ביידע אז די נארמאלע מענטשן זענען טויט משוגע נישט צו צו רעדן נאר וואס משה רבינו איז א שיינער איז בשלום נישט ער קריגט מיט די נארמאלע מענטשן ער איז שמייכלט צו זיי פארוואס ווייל ער מיר קענען זאגן אזוי אבער ווייל ער פארשטייט אבער עס מ'קען זאגן ווייל ער פארשטייט אזוי ווייט אז מ'דארף נישט צופיל צוברעכן, אבער על כל פנים מ'קען זאגן פשוט ווייל ער טשוזט, דא איז די בחירה, דא איז די בחירה, ער טשוזט צו טון זיין שיגעון, ער טשוזט צו ברענגען זיין מבול בדרך שלום, דאס איז די בחירה פון משה רבנו און די בחירה פון פון די תיקון פון און דאס איז די בחירה פון נח אויך לפחות לגבי זיין משפחה, לגבי זיין תיבה, ער טשוזט דאס צו ברענגען בשלום, ער טשוזט דאס צו ברענגען נישט בדרך מלחמה, נישט בדרך שבירה, און עס טוט, מ'קען זען די מחלוקת זייער אסאך, למשל, ס'דא גענוג מחלוקת צווישן צדיקים, חסידישע צדיקים און אנדערע. וועגן משיח, עס איז די זעלבע מחלוקת, יא, עס איז געווען צדיקים וואס האבן געזאגט, משיח דארף קומען, די וועלט ווי עס איז איז ער נישט גוט, וואס גייט, וואס איז די בעסטע עצה, קודם דארף מען זיך חרוב מאכן די וועלט ווי עס איז יעצט, יא, די סדר פון פעלקער וואס זיי רעדן, באהאלטן יעדער איינער פארשטייט זיך, עס איז שטותים, עס איז נישט קיין וועג, מאכן א וועלט מלחמה, מונקאטשער רב האט דאס געשריגן ביי די ערשטע וועלט מלחמה, און ער האט געזאגט אז עס איז געווען שיטה פון ר' מענדל'ע ביי נאפאליענס מלחמה, און אלעמאל ביי יעדע מאל ס'איז דא א מלחמה איז דא מענטשן וואס האבן די איידיע, מען קען זען אין כתבים, אפאקאליפטישע כתבים פון אז ביז די פון די אנהייב פון די היסטאריע איך ווייס פון זייער לאנג צוריק די זעלבע איידיע סתם מלחמה א גוטע היכי תמצי די וועלט ווערט חרוב מען קען מאכן א נייע וועלט דאס איז א וועג פון משיח זאל קומען אזוי די נביאים האבן שוין גערעדט פון א מלחמת גוג ומגוג און אזוי ווייטער קעגן זיי זענען דא אנדערע צדיקים דער ראפשיצער רב און אנדערע אין יענע מעשה זיי זאגן דאס איז נישט קיין וועג ס'פעלט נישט אויס ס'לוינט זיך נישט איז נישט קיין וועג, און ס'איז טאקע נישט קיין וועג. פארוואס איז נישט קיין וועג? ווייל א שעה דערפאר משיח דארף קומען ווייל דו דארפסט א בעסערע וועלט, דארפסט הרג'נען זעקס מיליאן מענטשן, דארפסט הרג'נען מענטשן. ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך דאס. דאס איז א בחירה ברע. עס איז דא געוויסע ריזענס פארוואס צו טון, אבער די אמת איז, איטס א בעד טשויס. איטס א ווערי בעד טשויס. ס'איז די טשויס פון די ברענגען די מבול. ס'איז די אייבערשטער האט געברענגט א מבול. ס'איז דא א מקום פאר א מבול. אבער ס'איז נישט ריכטיג. ס'טאר נישט אזוי זיין. ס'דארף זיין השם יברך את עמו בשלום. מ'דארף טרעפן א וועג צו טון די זעלבע זאך. מ'דארף איבערקערן די וועלט. מ'דארף מאכן א גאנץ אנדערע וועלט. אבער מען דארף עס טון בדרכי שלום, בדרכי שלום מיינט נישט אז מען דארף זיך באזייקלען, בדרכי שלום מיינט נישט דא מוז מען זיך נכנע יא, אונז גייען זיין נישט אינאפענסיוו, אונז גייען זיין נארמאל, נישט זיך אנטון די זעלבע ווי יעדער און זיך מאכן, קען זיין אבער ניין דאס איז נישט וואס מיינט נישט, בדרכי שלום מיינט אז איך בין פונקט אזוי ראדיקאל פון דיך, און ס'איז אפשר אפילו מער ראדיקאל. אבער איך איך טשוז צו זיין א גוטער מענטש, קודם כל די פשוטע זאכן די אלעמען, איך טשוז צו זיין א גוטער מענטש, אויב עס טוט וויי פאר א צווייטן איז עפעס ראנג דא, פארוואס זאל נישט זיין די היפך, פארוואס זאל מען נישט זיין אזוי גוט צו אים אז ער ווערט משוגע, פארוואס דארף מען זיין שלעכט צו אים אז ער זאל ווערן משוגע, יא עס איז דא געווען זען טיטשערס וואס האבן זיך געשלאגן זייערע תלמידים ביזן ארויסגיין פון זיך, יא פארוואס ביסטו נישט אזוי שיין צו אים, ביידע ביידע זענען, אויב רעדן פון ארויסגיין פון זיך פון א מבול, ס'מיינט. ס'פארפלייצט יא, אווערפלאו, אויב מ'זאגט אן אווערוועלמס יור נארמאלע קעפעסיטי פון דעת, ס'קריעיט עפעס א העכערע דעת, איז דא צוויי וועגן, ס'דא א דרך רע און ס'דא א דרך טוב, און דאס איז אמת'דיג די בחירה פון טוב און רע וואס איז דא אויף די וועלט. נישט די בחירה צו מ'זאל זיין אין די באקס אדער ארויס פון די באקס, דאס איז ביידע, ביידע זענען אין דעם, ביידע זענען אינדרויסן. שאלה איז צו. שלאגסט, שלאגסט יענעם, זיי אזוי שלעכט צו אים, זרוק מרה בתלמידים, ביז ער ארויסגיין פון זיך, יא, ס'ארבעט, ס'איז אפשר אפילו גרינגער, סאך מאל די רע איז עטליסט פרעזענט זיך ווי גרינגער ווי די טוב, ס'איז גרינג, פארוואס די יצר הרע העלפט אפילו צו, ער שלאגט מיט, שיין. און ס'דא א פאר, אויף וועט הייסט דיך ציען, ס'דא א גוטע וועג, שלום, אפשר זיי אזוי גוט, ס'דא צדיקים מענטשן וואס טוען דאס, האב אים אזוי ליב, זיי אזוי גוט צו אים, אַז ער ווערט משוגע. יאָ, מע זאָגט אַ מעשה פֿון בעל שם טובֿ. איך ווייס נישט ווי איך בין אָנגעקומען צו דער שמועס, אָבער ס'איז שוין גוט. מע זאָגט אַ מעשה פֿון דעם בעל שם טובֿ, אַז ס'איז געקומען אַ ייִד צו אים און אים געזאָגט, אַז זײַן זײַן זון פֿאָרט אָפּ, ער פֿירט זיך נישט ווי עס דאַרף צו זײַן. ער זאָגט, נו, האָב אים ליב. ער זאָגט, וואָס הייסט, אַזוי שרעקלעך דער מצבֿ? ס'איז ממש. ער זאָגט, נו, האָב אים מער ליב. און. מענטשן קוקן דאס אן, אקעי, סאו טאלערעיט, איך ווייס, דאס מאכט נארמאל, ניין, איך זאג, איך זאג יעצט פשט אין דעם מעשה. וואס ער מיינט איז, וואס טראכט דער מענטש? שלאג אים, יא? ער איז נאך אלץ שלעכט, שלאג אים מער! וואס וואס טוט אויף דאס שלאגן? אויב ס'איז א ארבעט מיט שכר ועונש, ער גייט פארשטיין, מ'רעדט דאך נישט פון דעם. וואס טייטש וואס טוט אויף דאס שלאגן? שאקל אים אויף, יא? ער איז עפעס נעבעך פאר, נעבעך פארבלאנדזשעט, נעבעך פארשלאפן. שלאג אים, ער איז נישט אויפגעשטאנען, מאך א גרעסערן אלארם קלאק. שאקל אים בעסער אויף. זאגט בעל שם טוב, יא, ביסט גערעכט, מ'דארף אים אויפשאקלען. דער מענטש, דער איך, יא, בין נישט בסדר, מען דארף אים אויפוועקן. אבער ווער דיך גייסט אים אויפוועקן מיט א שופר? ווייל וואס, ווער שטערט דיך אים אויפוועקן מיט א האג? דאס איז שלעכט, דאס זעלבע אויפוועקן. נא, שטער, סאונד נישט אזוי גוט, יא, ס'איז עפעס צו מאדערן. וועק אים אויף, פארפלייץ אים מיט אנדערע סארט וואסער. פארוואס פארפלייצסטו אים מיט מים הזדונים פון דעם מבול? אה, קום איך אן. זאגט דער זוהר, ס'איז א מעשה אין דער זוהר, איך האב געוואלט פארלערנען די גאנצע מעשה, אבער איך האב שוין נישט קיין צייט. ס'איז געווען צוויי חכמים זענען געגאנגען אויף א וועג, רבי יוסי און רבי חייא, און זיי האבן געטראפן א איד, וואס טוט א איד? ס'איז געווען זעט אויס פאר סוכות, ער גייט ער שלעפט לולב און אתרוג, ער שלעפט ד' מינים, און ס'איז דאך פרשת נח, אפשר שטימט עס, זיי קומען ארויס פון די תשרי ערגעץ ארום די צייט, געלערנט פרשת נח, און האט די איד געזאגט, האבן זיי געפרעגט פאר די איד צו ער ווייסט אפשר, האט די איד זיי געפרעגט צו זיי ווייסן אפשר די סוד, די סוד פון ד' מינים, פארוואס? זאגט יא זיי ווייסן אבער דו האסט א בעסערע פשט זאגט ער יא איך האב א פשט כ'האב א ביי אונז אין ביי אונז אין די געגנט דא א רבי הייסט ר' יצחק בר ר' יוסי און ער האט א ער האט א חידוש ער זאגט אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט מים הזדונים מים הזדונים איז א נאמען פאר די אומות העולם פאר די רשעים יא עבר עלינו מים הזדונים יא ס'מיינט א משל פאר די פאר די וואס זיי שלאגן זיך מיט די אידן די וואס רודפ'ן די הייסט מים הזדונים. חג ווייסט יעדע איינער ווען אין סוכות איז מען נדונים על המים יא אין אנדערע ווערטער מען דארף מאכן זיכער צו האבן נישט מים זדונים סאו מען גייט זען די המשך די מים זדונים דאס איז די מים מבול אבער אמת פון די מים מבול מען דארף קענען ברענגען מים מרצה זיין על המים יא מים של רצון מים עליונים מים פון ד' מינים זאגט ער וועגן דעם נעמען אונז ד' מינים אזוי ווי די גמרא זאגט שוין דאס ד' מינים איז לרצות על המים שטייט מסכת תענית און מיט דעם ברענגען אונז אז אנשטאט ס'זאל זיין די מים הזדונים פון די אומות העולם, גייען אונז האבן אונזערע מים, גייען אונז האבן מים פון ד' מינים, מים וואס זיי קומען ברצון, יא, גשמי נדבה, גשמי רצון, נישט די ברוגז'ע וואסער, נאר גוטע וואסער. און ס'איז מורא'דיג די משל, ווער זיך, ס'איז מורא'דיג ווער ס'טראכט אריין די משל, ס'איז ממש אזוי, יא, וואסער, וואסער איז, אונז זאגן אסאך מאל וואסער איז רומז אויף חסד, יא, און כ'דענק אז ס'איז געווען א, ווער ס'איז אמאל געווען אין א צונאמי אדער עפעס א פארפלייצונג, טראכט שוין נישט פון וואסער ווי חסד. יא. ס'איז א גרויסע כח ההרס. אינז עמפלייט צו מיט פייער. פייער איז חורבן, און וואסער איז גוט, וואסער איז לעבן. באט דעטס אנלי טרו אין א סערטען קאנטעקסט, רייט? ווי איך זאג אלעמאל, אלע איידיעס, וואס כ'האב געזאגט פריער, א איידיע. די איידיע שבו איז אזוי אבער די פאקט, ניין, פייער ווארעמט אן, פייער איז, וואסער איז קאלט, וואסער קען העלפן ווערן פארפרוירן, וואסער קען פארפלייצן, און.

פעסטקייט אז ס'פאר צוברעכט אלעס ס'פארפלייצט אלעס און וואסער האט א משונה'דיגע כח ס'קען אמת'דיג פארפלייצן אלעס דאס איז וויאזוי די אומות העולם אומות העולם מיינט צו זאגן די הוה אמינא די וועג פון פארשטיין די וועלט פון אומות העולם דאס איז דאס איז א וועג דאס איז דאס איז וואס געשעהט ווען מען טראכט אין איין געוויסע וועג די כח מעשיו הגיד לעמו ווער עס פארשטייט נישט די כח מעשיו לעמו איז אזוי ווי די נישט עמו איז ווערט ער פארפלייצט קומט א איד מיט זיינע ד' מינים אין אנדערע ווערטער ער ברענגט מצרף מידת הרחמים מידת הדין אין מידת הרחמים קודם כל זאגט ער עס קען איך קען מאכן אפילו עס קען זיין וואסער ווי חוני המעגל אין דער מעשה דארט עס קען זיין וואסער עס קען זיין גשמי ברכה וואס איז אזא מין ברכה מופלאה אז מען ווערט פארלוירן פון דעם אויך קען זיין קען זיין עס איז א זאך וואס מען דארף טון אויב ס'איז דא מים זדונים דארף מען טון אביסל מים מים מנוחות אבער אזא סארט מנוחות וואס מען קען זיך שוין אן עצה געבן מיט דעם און עס איז דא אויכעט מים של שלום עס מ'קען מאכן א נהר שלום מ'קען זיך מתענג זיין על רוב שלום מ'קען נעמען די דאלעד מינים פון אלע סארט וואסער אלע סארט מענטשן מאכן פון זיי איין אחדות און אינסטעד פון ברענגען א מבול פון די וואסער ברענגען א תורה פון די וואסער ברענגען א חיים פון חיים פון די וואסער שוין איך האב פארגעסן צו צו איך צו מסביר זיין די ענין פון די נח די תיבת נח זאגט די זוהר ס'פשט ער באהאלט זיך אזוי לערן איך יעצט פשט הייסט זוהר די זוהר פרעגט נח נח מיט צדיקים איז דא לכאורה צוויי אפשענס אדער זענען מגן על הדור אדער זענען נענש בעוון הדור נח איז אן אינטערעסאנטער צדיק נישט איז מגן על הדור און נישט איז נענש בעוון הדור וואס איז פשט ווייל נח האט זיך כאילו אַזױ זאָגט ער זיך מסתּיר איז כּאילו נישט געװען דאָרט און אַזױ איז מדײק אין דער פּסוק אַז עס שטײט דער אײבערשטער האָט אים אַרײַנגעלײגט אין תּיבֿה נאָכדעם האָט ער פֿאַרגעסן װעגן אים ויזכּור אלהים את נח דאָס הײסט ער האָט געדענקט נח ער האָט דאָך אים אַרײַנגעלײגט אין דער תּיבֿה דהײנו זכירה מײנט דאָך השגחה יאָ נישט װײַל דער אײבערשטער פֿאַרגעסט נישט מײנט דאָך ער האָט ער משׂים לב צו אים ער טוט עפּעס מיט אים נאָר ער טוט דאָך אַגאַנצע צײַט ער האַלט אים אין דער תּיבֿה ויזכּור אַװײ בעדו נײן װײַל װײַל נח איז פֿאַרגעסן געװאָרן דאָס הײסט אַזױ װי די גאַנצע דור המבול און נח האָט געקענט פֿאַרגעסן װערן ער האָט געװוּסט ער ער באהאלט ער איז ער עקזיסטירט נישט אזוי אנדערע ווערטער וימח את כל היקום ער איז וישאר אך נח אויכעט אביסל ימח אזוי ווי די גמרא זאגט די מדרש זאגט איז אויכעט אביסל זיין זיין פיס ער איז אויכעט ער איז אויכעט ביי ביי ער איז נישט דא ער איז וואטעווער ס'געשעט צו יעדער געשעט צו אים אה ויזכור אלקים את נח ואת כל החיה ווען מ'געדענקט נח מיינט מיינט נישט מ'געדענקט נח מיינט מ'געדענקט די גאנצע וועלט יא זעט מען אז די וועג פון נח איז געווען אז אין זיין מחשבה אין זיין אין זיין קאנשעסנעס און זיין פערסאנאליטי האט ער געזאגט וואס געשעהט מיט יעדער געשעהט צו מיר האט עס געשעהן צו אים מען האט פארגעסן פון אים ער איז פארגעסן געווארן ווייל וימח אבער זיין זיין זיין גוף זיין זיין זיין פאקטישע עקזיסטענץ די פאקט האט ער פארשטאנען אז עס איז נישט אזוי ווי ווייל ווייל זיין מחשבה איז נישט דא ווייל ער האט הרהורי כפירה מוז ער נישט ווערן קיין כופר יא ווייל ער האט הרהורי מים הזדונים אין זיין קאפ מוז נישט האבן מים הזדונים אין זיין פיס עס מוז נישט, ער קען גיין אין א תיבה זיך אריין לייגן, און ס'איז נישט ממש א שלימות אז מ'דארף בלייבן מ'דארף ארויסגיין פון די תיבה, אבער ביז דערווייל קען ער זיך אריין לייגן אין א תיבה, און און זיין אין זיין קאפ אין די באבל און נישט אין זיין פיס אין די באבל. און כאילו ביידע זענען פארגעסן געווארן, זיין קאפ איז זיין קאפ איז אינגאנצן פארגעס דאס, זיין זיין פיס איז נישט דא, איז אין עפעס א תיבה, שפעטער וועט ער ארויסקומען און וועט ער מאכן וועט ער מאכן א וועלט. שוין סאו דעטס דעטס מיי סטארי אויף אויף נח אויף נח דיס יער אז ס'איז דא קיצור הדבר איך בין מסכם ס'איז דא א גבורת מים הזדונים פון אנהייבן נייע זאכן וואס איז חרוב וועלט דארף ארויסגיין פון די וועלט באמת און ס'איז דא א היכי תמצא א עצה עצת נח עצת התיבה דאס איז דער רמז פון די תיבה, דאס איז אז מען קען לאזן עס זאל געשען אינגאנצן במחשבה אבער די מעשה וועט מען באהאלטן, די מעשה וועט מען טרעפן א וועג וויאזוי זיך מבטל צו זיין, וויאזוי נישט צו זיין, נישט בולט צו זיין, און כדי אז די מעשה זאל נישט דארפן, זאל נישט דארפן חרוב ווערן טאקע, נאכדעם וועט מען קענען בויען א וועלט וואס שפעטער פון דעם ארויסקומען משה און אברהם אבינו זיי גייען קענען מאכן אינגאנצן א גוטע מעשה, הגם עס איז אינגאנצן א אנדערע וועלט, לך לך מארצך, אבער עס איז א אנדערע ארץ, עס איז א ארץ ישראל גושמה ולא זעם, כאילו א. ארץ וואס א גאנצע וועלט וואס ווערט ניצול פון די פון די מעשה דור המבול הגם איז מצד עצמו איז ער א מבול איז ער אזוי ווי השם למבול ישב מ'זאל זוכה זיין צו טרעפן די וועג ווי אזוי עס צו טון אין אלע סארט אופנים פון בפועל ממש און השם ירצה השם יעזור.